די טאפיק פון דעם טעיפ גייט הייסן חיזוק וועגן שידוכים. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת תולדות. אונז געפונמיר פאריגע וואך אז אברהם אבינו האט געשיקט אליעזר צו ברענגען א כלה פאר זיין זון יצחק. ביי יעקב'ן געפונמיר אנדערש אז ער איז נאכגעגאנגען נאך זיין זיווג, דער מדרש ברענגט שוין יש זיווג הולך אצלו ויש הולך אחר זיוויגו. איך וויל אביסל רעדן די וואך. וועגן דעם ענין פון שידוכים, מענטשן שרייבן מיר אריין, דו רעדסט גוט, ס'געפעלט אונז דיינע געדאנקען, ס'געט אונז חיזוק, און שידוכים איז איינע פון די שווערסטע פראבלעמען היינט, און זיי ווילן איך זאל אביסל רעדן, האב איך זיך מיישב געווען איך וועל אביסל רעדן. ס'ווערט געברענגט אין די גמרא צוויי זאכן, איינס איז קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, און אויכעט קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. יעצט, מען דארף אביסל פארשטיין, וואס הייסט קשה? ס'איז שווער. וואס טייטש? פארן אייבערשטן חס ושלום איז שווער? דער אייבערשטער האט באשאפן די גאנצע וועלט מיט איין מאמר, במאמר אחד, און ביי אים איז שייך צו זאגן אז א זאך קשה ס'איז שווער? און נאכדעם קוק וויאזוי מען שטעלט דא צאם דעם זיווג פונעם מענטש. מיט די מזונות פון א מענטש שטעלט מען צאם אינאיינעם, און דאס אזוי שווער ווי קריעת ים סוף, מילא די מזונות פון א מענטש איז אויכעט א זאך וואס מען דארף איינזעען, אפילו לאמיר זאגן, אז ווען מען מאכט ביזנעס דארף מען מאכן אן אינוועסטמענט פון געלט, ממילא בלייבט קודם גארנישט און נאכדעם הייבט אן צוריק צו קומען די רווחים. איז א ענין פון קריעת ים סוף, וואס איז געווען אזא ענין פון אז מען האט עס האט געמוזט אלעס אונטערגיין, עס האט געמוזט אלעס אנדערש ווערן, אבער ביי א זיווג, זי איז א מיידל וואס זי זוכט א שידוך, ער איז א בחור וואס ער זוכט א שידוך, און וואס איז דער גרויסער קשה?
יעצט איז דא נאך א זאך, די ווארט קשה איז די פשט אזוי, לאמיר זאגן א קינד פארט אין קעמפ און ער האט א שווערן פעקל וואס מען שיקט אים מיט, איז שייך צו זאגן קשה ס'איז שווער אויפצוהייבן דעם פעקל, ווייל ס'איז אביסל שווערער וויפיל. דאס אינגל האט כח, יא. אבער קיינער העט נישט זאגן אויף א הויז פון צען שטאק ס'איז שווער אויפצוהייבן דעם בנין. ס'איז נישט שייך קיין מציאות אויפצוהייבן דעם בנין. קיינער נישט זאגן קשה. אז מ'רעדט לגבי קריעת ים סוף איז זאגסטו קשה ס'איז שווער. פאר וועם איז עס שווער? פאר א מענטש איז עס אינגאנצן נישט שייך, ס'איז אזוי ווי צו זאגן הייב אויף א צוואנציג שטאקעדיגן אדער א צען שטאקעדיגן בנין, און פארן אייבערשטן איז דאך עס גרינג, וואס איז דען שווער פארן אייבערשטן ווען ער האט אלעס באשאפן אין די גאנצע וועלט? סאו דאס ווארט קשה דארף מען פארשטיין וואס דאס הייסט, נאר מען קען זאגן אזוי, דאס ווארט קשה מיינט מען אז ס'איז שווער פאר אונז מענטשן וואס אונז זעמיר קרוץ מחומר אז אונז זאל מיר וויסן און צו פארשטיין, אז דער זיווג פון א מענטש איז ממש אזוי ווי א קריעת ים סוף, פארוואס? ווייל אונז האמיר פליישיגע אויגן, און מיט אונזער קורצן שכל איז שווער צו פארשטיין אז די מזונות פונעם מענטש איז ממש אזוי ווי דער יד החזקה פונעם אייבערשטן פון קריעת ים סוף, און דאס דארף דער מענטש חזר'ן ווייל ס'איז אים שווער צו פארשטיין.
אבער ווען איינער איז זיך מזכך מיט די הייליגע תורה הקדושה, און ער זעהט אין יעדע זאך די השגחה פרטית פונעם הייליגן באשעפער, אז אלע ניסים וואס ער טוט מיט אונז ביי יעדן אטעם איז גארנישט ווייניגער ווי קריעת ים סוף, דעמאלטס איז ער זוכה צו פארשטיין אז ס'איז די זעלבע נס פון מזונותיו של אדם און זיווגו של אדם ווי קריעת ים סוף. איז דער קשה מיינט מען פאר א פשוט'ן מענטש וואס ס'טוט זיך נישט אריין צו פארשטיין און נאכצוקוקן די געוואלדיגע השגחה פרטית פונעם אייבערשטן, איז אז ער לייגט זיך נישט אריין דערין קען ער נישט פארשטיין וויאזוי דאס איז די זעלבע זיווגו של אדם און מזונותיו של אדם און אזוי ווי קריעת ים סוף וואס באמת ביים אייבערשטן דאך די אלע דריי ממש ער קען מאכט עס אן א שום שוועריקייטן. עס קומט אויס מען דארף זיך אריינלייגן נודע בשערים בעלה כל חד וחד לפום מה דמשערב בליביה, וויפיל דו וועסט נאכקוקן געטליכקייט, אזוי וועט זיך דער אייבערשטער באווייזן פאר דיר. יעצט, ביים סדר זאגן מיר אונז חד גדיא. וואס איז דער חד גדיא? מ'איז געשטאנען א גאנצע נאכט, מ'האט מקיים געווען די מצוות פון ד' כוסות, פון מצה, מ'האט אויך דערציילט די ניסים און די וואונדער פון יציאת מצרים פון די מכות פון די מצרים פון קריעת ים סוף, און יעדער ווערט געוואלטיג דערהויבן פונעם געוואלטיגן יד הגדולה וואס דער אייבערשטער האט אונז געוויזן אין מצרים, איז כדי מען זאל נישט אוועקגיין פון אזא הויכע מאמענט אן גארנישט, וויל מען אריינפלאנצן אין אונזערע הערצער און אין די הערצער פון אונזערע קינדער אז די אלע ניסים אזוי ווי יציאת מצרים געשעט מיט אונז יעדן טאג אויכעט, און ממילא אז אונז עמיר בלייבן מיט די אמונה עמיר אנהייבן צו זעהן יעדן טאג ווי דער אייבערשטער איז מחדש מיט אונז ניסים, יעדע רגע וואס אונז לעבן מיר, יעדן טאג וואס ס'גייט דורך, איז אייביג דא א געוואלדיגע השגחה פרטית און א אויסגערעכנטקייט אויף די האר דורכ'ן הייליגן באשעפער, פונקטליך אזוי ווי די גאנצע מעשה פון יציאת מצרים, וואס אלעס איז געווען געמאכט אויסגערעכנט מיט חשבונות וויפיל טויזענטער ספרים ס'איז געזאגט אויף די הגדה און וויאזוי דאס האט אלעס געקלאפט און אז ס'איז געווען די גאנצע יציאת מצרים, דאס גאנצע אריינגיין אין מצרים איז געווען מתקן צו זיין די פריעריגע דורות דור המבול און דור הפלגה און וויאזוי דורך דעם וואס אונז זענמיר געווען בחומר ובלבנים מ'האט אונז געפלאגט איז מען אפגעקומען די חטאים פון דור המבול און נאכדעם פון דור הפלגה און אזוי ווייטער טוט דער אייבערשטער מיט אונז יעדן טאג וואס יעדער מענטש דארף דורכגיין פאר זיך, זיינע פרטיות'דיגע זאכן, און נאכדעם זיינע כלליות'דיגע זאכן. יעצט, וואס זעהן מיר אונז אין דעם חד גדיא? שטייט אזוי, חד גדיא, זאלסטו וויסן, קיין שום זאך וואס איז געשעהן אין דעם חד גדיא איז נישט געווען חלילה א מקרה, נאר אלעס איז געווען אויסגערעכנט. למשל, מען קען נישט זאגן אז דאס וואס האט געברענט דער פייער איז פער צופאל אריינגעפאלן דארטן, דער שטעקן און ער איז פארברענט געווארן, אדער ס'איז געווען א גרויסער בור פול מיט וואסער, און פער צופאל איז דורך געגאנגען דער אקס, און ער האט געטרונקען דערפון, ווייל ער האט געטראפן וואסער האט ער זיך אנגעטרונקען. ניין, ניין, ניין, אלעס איז מיט א חשבון. דער פייער האט פארברענט דעם שטעקן, נישט אז ער איז אריין געפאלן פער צופאל, ס'איז געווען אויסגערעכנט פון הימל. פארוואס? ווייל ער האט געשלאגן דעם הונט. דער שטעקן האָט געשלאָגן דעם הונט, װײַל ער האָט געביסן די קאַץ. דער אָקס האָט געטרונקען דאָס װאַסער, װײַל ער האָט אױסגעלאָשן דעם פֿײַער, נישט סתּם װײַל ער איז געװען דאַרשטעריק אָדער װאָס. און דער סוף-כּל-סוף גײט קומען דער אײבערשטער און װעט שעכטן דעם מלאך-המװת. דעמאָלט װעט מתברר װערן, אַז די אַלע פּאַסירונגען, װאָס האָט פּאַסירט ביז יעצט, איז געװען אױסגערעכנט מיט אַ השגחה פּרטית, פון אנפאנג ביז צום סוף כאטשיג ס'דאכט זיך אז די אלע זאכן זענען געווען סתם דברים פשוטים וואס האבן זיך געפירט בדרך הטבע און נישט אז ס'האט געהאט א העכערן באדייטונג. ס'שטייט אויך אין חומש אין פרשת חוקת על כן יאמרו המושלים בואו חשבון זאגט די גמרא אין מסכת בבא בתרא דף ע' ח עמוד ב' המושלים איז המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם. דאס איז וואס איז די פשט דערפון? די וואס האבן מצליח געווען אז זיי זאלן מושל זיין און מכניע זיין און שעכטן זייער חלק הרע, דאס מיינט מען דעם יצר הרע מיטן מלאך המוות, זיי האלטן שוין יעצט ביי דעם אז ואתא הקדוש ברוך הוא און ושחט למלאך המוות, ממילא קענען זיי מאכן די חשבונות און זיי זעען די אלע זאכן לויט ווי דער אייבערשטער האט עס טאקע געוואלט מאכן. נישט אז אלעס איז א מקרה, און זיי זעען ווי יעדע זאך אויף די וועלט פירט זיך מיטן העכסטן השגחה פרטית, וואס דער אייבערשטער וואטשט אויף די וועלט און יעדן מענטשנ'ס מעשה, און אלעס קוקט דער אייבערשטער און ער איז משגיח דערויף, און דאס אלעס איז דער זעלבער חידוש פונקט ווי קריעת ים סוף. יעצט, אונז ווייס מיר אפילו ווען א חתן שטייט שוין אונטער די חופה, כ'געדענק אמאל, ס'איז געווען אמאל פאר די חופה, און מען האט נישט געהאט געמאכט נאך קיין תנאים פריער, און זיי האבן זיך ארומגעריסן די מחותנים. איך בין געווען א יונגל דעמאלטס, האט יעדער געשמועסט דערפון, דער רבי, דער דברי יואל האט זיך אנגערופן, מען זאל שוין ברענגען די תנאים, ער וויל זען דארטן עפעס. בקיצור, מען האט געברענגט די תנאים, איך מיין מען האט דעמאלטס געשריבן די תנאים אויך. איז בקיצור איז געשטאנען מתי שירצו שני הצדדים, ס'איז געווען א טעות אינעם שרייבן, האט דער רבי געזאגט מען זאל שוין איבערמאכן, און נאכדעם איז געווארן שלום. האט דער רבי זיך דעמאלטס אנגערופן, מ'האט זיך דאך געקריגט פאר נארישקייטן, וואס האט מען עס נישט געקענט אנע דעם וואס מ'זאל איבערמאכן די תנאים? האט דער רבי געזאגט, יעדע זאך האט א מאמענט, און אז ס'איז נאך נישט געווען דער מאמענט אז דער חתן זאל יעצט גיין אונטער די חופה, האט געמוזט זיין א קריגעריי. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין קהלת קפיטל ג' פסוק י"ז שטייט אזוי, כי עת לכל חפץ, יעדע זאך האט א צייט, האט דער הייליגער ריזשינער געזאגט, אמאל שטייט א חתן אונטער די חופה, ס'איז נאכנישט געקומען די רגע, און וואס געשעהט? פאלט אראפ די קידושין רינגל, און ס'דוירט אפאר מינוט ביז מ'טרעפט עס. זאלסטו וויסן, דאס איז נישט געווען סתם אזוי, דאס הייסט כי עת ס'דא א צייט לכל חפץ, דערווייל גייט דורך אפאר מינוט ביז ס'קומט צו די ריכטיגע מינוט, ס'דא אסאך דברים נסתרים אויף די וועלט, אוודאי דער אייבישטער האט אסאך סודות, ס'דא אזאלעכע גלגולים. ס'איז דא אסאך זאכן וואס א מענטש דארף דורכגיין אין דעם גלגול, דער אייבישטער איז מסבב די אלע סיבות, און נאר דער אייבישטער ווייסט די מטרה פון יעדע זאך. יעצט ווען א מענטש זאל אמת'דיג גלייבן אז ער טוט גארנישט נאר דער אייבישטער זארגט פארן, דעמאלטס וואלט ער שוין געווען ביי זיך אסאך מער רואיגער. א מענטש דארף וויסן, אין די רגע וואס ס'עט זיין דיין צייט, כי עת לכל חפץ, דעמאלטס עסטו ווערן א חתן און דעמאלטס עסטו חתונה האבן. נישט א סקונדע פריער און נישט א סקונדע שפעטער. און אלעס ווענדט זיך אינעם אייבערשטן, איז במילא זאל מען מתפלל זיין צום אייבערשטן. כ'וויל פארציילן א באקאנטע מעשה וואס יעדער ווייסט. שלמה המלך האט זיך גע'חלומ'ט אז זיין טאכטער גייט חתונה האבן צום גרעסטן ארעמאן און צו א ליידיגן יונג. נו, האט ער דאך דאס נישט געוואלט, ער איז דאך שלמה המלך, האט ער מחליט געווען אז ער גייט. און בעטן אז דער אייבישטער זאל עס מבטל זיין די גזירה, און וויאזוי וועט ער דאס וויסן? האט ער געבויעט, ער האט געהייסן די קנעכט זאלן בויען א ריזיגן מגדל, א טורעם, און ווי האט ער עס געבויעט? אינעם הארץ פונעם ים, אינמיטן ים, קיינער קען נישט דארט צוקומען, און ער האט עס געבויעט אויף אזא אופן אז קיינער האט נישט געקענט ארויפגיין, עס האט נישט געהאט קיין לייטערס, ער האט אוועקגענומען אלע לייטערס וואס די קנעכט האבן געדארפט האבן אויף צו בויען, און. נאכדעם איז מען געגאנגען און מען האט ארויפגענומען מיט איין לייטער האט מען ארויפגעטראגן זיין טאכטער אויפן שפיץ פונעם טורעם, עניוועי מען האט אוועקגענומען די לייטער, וואס, די לעצטן לייטער און קיינער קען נישט דארט ארויפגיין, שלמה המלך האט באשוואוירן א פויגל ער האט געדארפט ברענגען יעדן טאג פאר די טאכטער פון קעניג עסן, אויפן שפיץ פון דעם טורעם. איינמאל פרעגט שלמה המלך דעם עורב, וואס מאכט מיין טאכטער? זאגט דער עורב, דיין טאכטער? הע, דיין טאכטער איז ברוך השם צופרידן דארט, זי וואוינט אויפן ים, א פענטהאוז אויפן ים, איר מאן איז זייער צופרידן, און דאס קינד וואס איז געבוירן איז אויך זייער צופרידן, פרעגט שלמה המלך פארן. פויגל, כ'פארשטיי נישט, וואסערע מאן וואסערע קינד? קיינער קען דאך נישט דארטן צוקומען. געגאנגען שלמה המלך און ער האט און ער האט גערופן די קנעכט וואס האבן דארט געבויעט און ער האט זיי געזאגט, קומטס לאמיר גיין בודק זיין וואס געשעט דארטן אינעם טורעם. קומען אן, זעהן זיי דעם קעניג'ס טאכטער און ס'איז דארטן דא נאך א מענטש און א קינד. נו, איז דאך די שאלה איז וויאזוי איז צוגעקומען דא די מענטש מיט דעם קינד? עניוועי, קודם ווערן זיי געוואויר אז דער מענטש, זיי פרעגן ווער ביסטו? זאגט ער איך בין א ארעמאן פון די און די שטאט, איך בין געגאנגען זוכן עסן, און איך בין אזוי הונגעריג געווען, און ס'איז געווען קאלט, האב איך געטראפן א שטיקל פעל פון א אפגעשינדענע. לייב, און ס'האט געהאט אזאלכע האר אזוי ווי די רעבישע טיליפס, און ער האט זיך אריין געלייגט דערין צו שלאפן, ווי ער האלט אינמיטן שלאפן איז געקומען דער אדלער, אנגעכאפט דעם פעל, און ס'האט עס געגעבן א הייב אויף, און א טראג אויפן שפיץ פונעם טורעם, און. שוין, ממילא איז דער ארעמאן אנגעקומען אויפן שפיץ פונעם טורעם. למעשה זעהט אויס אז אזוי ווי מען האט עס געבויעט. אויפן וואסער. האבן זיי געהאט דארטן אראפצוגיין אין וואסער, האבן זיי געהאט א מקווה אויכעט. בקיצור זיי האבן חתונה געהאט, זיי האבן געוואוינט און זיי האבן געהאט א קינד. יעצט וואס זעהן מיר פון דא? שלמה מלך ישראל. שלמה המלך האט נישט געקענט אויספיגערן און אויסרעכענען די סודות פון שידוכים וויאזוי דער אייבערשטער פירט, דאס קען קיינער נישט אויסרעכענען, ס'ווערט געברענגט, ס'איז דא א סוד וואס אין דעם איז א מחלוקת אין די מדרשים צו משה רבינו האט יא געוואוסט דעם סוד צו נישט, אור החיים הקדוש ארבעט ארום, דער אייבערשטער זאגט אים פאר די פרה אדומה לך אני מגלה, ביי שלמה המלך ווערט אויך געברענגט אין מדרש, אמרתי אחכמה, כ'האב געמיינט כ'וועל יא פארשטיין, כ'וועל נישט פארשטיין, אז דו זאלסט נישט יא פארשטיין אז דו זאלסט נישט נישט פארשטיין, ס'איז דא אסאך שיטות. יעצט ווערט געברענגט אז דער סוד פון פון שידוכים איז דער זעלבער סוד ווי די פרה אדומה, ווייל דאס איז אזא זאך וואס דער אייבערשטער האט קיינעם נישט אויסגעזאגט, ווייל ווען ער זאגט עס ווען אויס דעמאלטס. וואלט מען געקענט שטערן, מען וואלט געקענט אזוי טון אזוי טון, ס'איז אזא סוד, קיינער ווייסט עס נישט, עס איז אזוי מען שטעלט צאם אידישע קינדער, אזוי מען בויעט אידישע הייזער, סאו שלמה המלך מיט די חכמת שלמה האט נישט געקענט אויספיגערן וויאזוי דער אייבערשטער העט צושטעלן זיין טאכטער שידוך עגענסט אלל אדס, אינמיטן ים א טורעם. פארוואס? ווייל דאס וואס דער אייבערשטער האט אויסגערופן פערציג טאג פאר יצירת הוולד, דאס גייט דיר אנקומען ממילא, און ממילא די אלע געזוכעכצער און לויפן ארום צו די שדכנים און טראכטן דער שידוך איז נישט צו גוט, יענער איז בעסער, יענער האט מער געלט, די אלע זאכן כ'וועל מיך נאכאמאל טרעפן כ'וועל זעהן נאכאמאל זיך צו טרעפן און זעהן וואס וואס ס'וועט ארויסקומען, די אלע זאכן איז א וועיסט אוו טיים, עפערט און ענערדזשי, קען ערגעץ נישט ברענגען. דו דארפסט גלייבן אז דער אייבערשטער עט דיר באשערן און דו דארפסט פראבירן, און אז מ'טראגט אן א שידוך דארף מען זעהן אז מ'זאל עס ענדיגן, עט מען מצליח זיין. יעצט גיי איך רעדן אביסל וועגן די שידוכים פון די אבות הקדושים, פון יצחק און פון יעקב. לאמיר אביסל רעדן פונעם שידוך פון יצחק אבינו. וואס האט יצחק אבינו געטון אז ער זאל טרעפן א שידוך? בעיסיקלי גארנישט. ער איז געווען אן עולה תמימה, אברהם אבינו האט פאר אים געזארגט. וואס האט אברהם אבינו געטון? ער האט גענומען א סעלפאון, ער האט אפגעקאלט פופצן שדכנים, ער האט צוגעזאגט יעדן איינעם גרויס געלט, א נעכטיגן טאג. ער האט אויך גארנישט געטון, ער האט גענומען זיין קנעכט און ער האט אים געשיקט, און ער האט געזאגט, איך נעם מיך אויס איין תנאי, אז די פרוי זאל זיין צו מיין טאטנ'ס הויז. ווען אליעזר קומט אן אויף חרן, מאכט ער זיך א סימן, און די סימן איז, אז טאמער זי וועט זיין א איידל קינד, זי וועט געבן פאר אן אנדערן אויך. טרעפט ער א מיידל רבקה, און ער ער זאגט, איך וויל האבן אביסל צו טרינקען, זאגט זי, יא, זיכער, און אויך פאר די קעמלעך. האט ער געוואוסט, דאס איז עס. פרעגט ער איר גראד בת מי את, איך דארף שוין נישט גיין ווייטער? איך דארף נישט? בעסער ווי גוט, כ'ווייס איך זעה א סימן פון הימל אז דאס איז דער שידוך. אזוי איז אונזער באבע רבקה געווארן א כלה. דו מ'רעדט זיך דא פון איינע פון די אמהות הקדושות. קיינער האט גארנישט געטוהן, יצחק גייט אפילו נישט, אברהם שיקט א שליח מיט איין תנאי, און ער איז מקדש רבקה'ן. פאר יצחק. און ס'איז א מחיה. יעצט וואס לאזט זיך אויס פון אזא שידוך? ער איז נישט אויסגעגאנגען מיט איר, ער האט נישט געדעט מיט איר, ער האט נישט געמאכט זעכצן פגישות, מען גייט אהין אין אלע האטעלן, אין די פראנט פון די האטעלן איז דא דארטן אזאלעכע לאביס, מען טרעפט זיך יארן. איז וואס האט זיך אויסגעלאזט פון אזא שנעלן געכאפטן שידוך פון אליעזר עבד אברהם, האט זיך אויסגעלאזט אזוי, דעם אנדערן טאג וויל ער צוריק גיין צו אברהם אבינו מיט די כלה, האט ער קפיצת הדרך? די פרקי דרבי אליעזר זאגט אז ער האט געהאט ביידע מאל קפיצת הדרך, סיי ביים גיין און סיי ביים קומען. נאכדעם ברענגט ער אהיים די כלה צו יצחק'ן, זאגט רש"י א לשון פון מדרש, ס'איז געווען א נר דלוק מערב שבת לערב שבת, ביי שרה אמנו, מ'האט אנגעצינדן ערב שבת און ס'האט געברענט ביז נעקסטן ערב שבת, ס'האט זיך נאר אויסגעלאשן מ'זאל קענען מאכן נאכאמאל א ברכה להדליק נר של שבת, ווייל שרה אמנו איז געווען דער גלגול פון. חוה, און זי האט געדארפט מתקן זיין דאס וואס האט געמאכט א חושך אויף די וועלט. נאכדעם איז געווען א ברכה מצויה בעיסה, ס'איז געווען וויפיל טייג מ'האט געדארפט האבן אויף א גאנצע וואך איז געווען, דאס איז די מזונותיו של אדם. נאכדעם איז געווען אן ענן קשור אויפן אוהל, און ס'איז געווען א אויפן אוהל פון שרה אמנו געווען א ענן וואס האט געלאכטן, ס'האט אראפגעברענגט קדושה, און ווען זי איז געשטארבן האט זיך עס אויפגעהערט, און ווען רבקה איז אריינגעקומען אין דעם אוהל פון שרה אמנו איז צוריקגעקומען דער ענן. בקיצור, מ'האט נישט געמאכט דא קיין שום השתדלות, מ'האט נישט איבערגעקערט די שטאט מיט די וועלט, און קוק ווי שיין ס'איז געלונגען. דאס איז וויאזוי כלל ישראל איז געבוירן געווארן. יעצט, די גמרא לערנט אונז אז ארבעים יום קודם יצירת הוולד גייט ארויס א בת קול און ס'רופט אויס בת פלוני לפלוני, אזוי ברענגט די גמרא אין מסכת סוטה דף ב' עמוד א'. יעצט, אויב דער מענטש גלייבט און ער פילט עס אין אלע ביינער אז ער גייט נישט טון קיין שידוך נאר דאס וואס דער אייבערשטער האט אים פארשריבן אין הימל פאר ער איז געבוירן געווארן, איז דארף ער באמת נישט נאכגיין צו גארנישט, ס'וועט קומען פון זיך אליין. נאר וואס, ס'איז דאך אן עולם המעשה, דארף יעדער מענטש מאכן השתדלות. יעצט הייבט זיך אן וויפיל השתדלות דארף מען מאכן. די השתדלות וואס דו דארפסט מאכן איז לויט וויפיל אמונה דו האסט. אברהם אבינו האט נאר געדארפט שיקן דעם קנעכט, גיי צו מיין הויזגעזינד און ברענג מיר פון דארט א כלה, מער פון דעם האט ער גארנישט געדארפט מאכן. אונז זעמיר דאך נישט אזוי אויסגעארבעט ווי אברהם אבינו, דארף מען מאכן אביסל מער השתדלות, און איך האלט אז מען דארף טאקע רופן שדכנים אויכעט, און מען דארף טאקע טון וויפיל מען קען, נאר אויב ס'גייט ער מהיפוך להיפוך, ס'רירט זיך נישט, און דו זעסט איבעראל געבט מען דיר א פראסק אריין, און ס'גייט נישט, און די טאכטער ווערט עלטער און דער זון ווערט עלטער. טאמער האסטו געמאכט גענוג השתדלות, איז עס אלעס א סיבה מאת השם אז ס'זאל נישט גיין. נישט ווייל דער האט אראפגערעדט, צו ווייל יענער, צו ווייל דו האסט דאס נישט, ווייל דו האסט דאס געטון, דו האסט יענץ געטון. לא עלינו זעה איך די פעדאפיילס וואס האבן אפגעטון די גרעסטע זנות, אין די תפיסה זיצן זיי און זיי טוען שידוכים מיט די קינדער. און וואס איז דער תירוץ אויף דעם? דער תירוץ איז ווייל ס'איז דא א באשעפער וואס ער פירט זיין וועלט, און נאר ער פארשטייט וויאזוי און פארוואס און פארווען. סאו די ווארט איז אזוי, ווען דו טוסט וויפיל דו קענסט, קאלסט די שדכנים, דו זאגסט צו אז דו'סט געבן געלט צי כדומה און נאכדעם אז ס'געשעהט נישט איז נישט דער פשט אז דו האסט נישט גענוג געטוהן, צו דו דארפסט דיר מאכן פארווירף אפשר וואלט איך נאך מער געדארפט טוהן אפשר וואלט איך געדארפט צוזאגן נאך א האלב מיליאן דאלער אפשר וואלט איך פארן שדכן געדארפט געבן נאך צוואנציג טויזענט דאלער, ניין דו טוסט וויפיל דו קענסט. און דאס איבריגע מוזטו דיך פארלאזן אויפן אייבערשטן, און ווען דער אייבערשטער וועט האלטן ס'איז די ריכטיגע צייט וועט עס קומען בעז"ה. יעצט לאמיר רעדן וועגן יעקב אבינו'ס שידוך. יעקב אבינו איז שוין נישט געזעסן אינדערהיים אזוי ווי יצחק, ער איז ארום געגאנגען, ער האט געזוכט א שידוך, און ער איז געגאנגען אויף חרן צו טרעפן א מיידל. און חתונה צו האבן. יעקב אבינו האט זיך אויך געזארגט ער זאל מיטברענגען עפעס ממשות, אביסל שטיינער, מרגליות, אז ער וועט האבן שטיינער און מרגליות וועט זיין די השתדלות מער גרינגער ער זאל זיך קענען טרעפן דעם שידוך. שוין, וואס געשעט? אליפז לויפט נאך און ער וויל אים הרג'נען. בקיצור, אליפז וויל איינהאלטן כיבוד אב אז ער זאל אים הרג'נען. זאגט אים יעקב אבינו, נו הער אויס, אן עני איז חשוב כמת, אזוי זאגט רש"י אין בראשית קפיטל כ"ט פסוק י"א, זאגט ער פאר אליפז נו הער אויס, איך האב דא פארמעגן וואס איך דארף מיט דעם חתונה האבן, איך געב עס דיר, אבער געדענק, לאמיך לעבן, איך בין אן ארעמאן. מילא האט ער אים געלאזט לעבן. יעקב גייט אלס ארעמאן און ער טרעפט רחל, און ער זעט אז דאס וואלט געווען זייער פאסיג אויפצובויען א אידיש הויז, יעקב אבינו איז געווען דער בחיר האבות, ער איז געווען זיבן און זיבעציג יאהר אלט דעמאלטס, און ער האט געהאט רוח הקודש, און ער זעהט אז דאס, רחל, איז דער זיווג וואס דאס איז זייער פאסיג אז ער זאל מיט דעם אויפשטעלן א אידיש הויז. יעצט עס שטייט אויך, די גמרא ברענגט עס אין מסכת בבא בתרא דף קכ"ג עמוד א', אז די מענטשן האבן געזאגט, הבריות היו אומרות, יעצט ווען מען זאגט די מענטשן האבן געזאגט, שטייט אין מהרש"א און אין אנדערע פלעצער מען מיינט נישט סתם מענטשן אין די גאס, עס האט געהאט א ממשות די ווערטער, ווען נישט ברענגט דאך נישט די גמרא וואס יעדער מענטש האט געזאגט, האבן זיי געזאגט ס'איז דא צוויי זין פאר רבקה און ס'איז דא צוויי טעכטער פאר לבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן, דאס טייטש אזוי אז לאה וועט חתונה האבן מיט עשיו און רחל וועט חתונה האבן מיט יעקב, איז דאך עס זייער גוט, ווייל אפילו די גאס האט שוין מסכים געווען אז דאס איז א גוטער שידוך פאר יעקב אבינו. יעצט צו באקומען דעם שידוך בעט יעקב פון לבנ'ן אעבדך שבע שנים ברחל, איך וויל רחל. יעקב אבינו איז נאך נישט גענוג געווען מיט דעם השתדלות וואס ער האט זיך אויסגענומען, און ער נעמט זיך אויס מיט לבנ'ן, זאלסט וויסן, ברחל מיין איך טאקע רחל דיין טאכטער, ווי רש י ברענגט, שמא תאמר אפשר עסטו זאגן רחל אחרת מן השוק, וועסט מיר ברענגען אן אנדערע רחל, זאג איך דיר ניין בתך. איך רעד פון דיין טאכטער. שמא תאמר אפשר עסטו זאגן אחליף ללאה שמה, כ'וועל איבערדרייען לאה'ס נאמען, ואקרא שמה רחל. תלמוד לומר הקטנה, איך וויל די יונגערע טאכטער. אזוי זאגט רשי. אין בראשית כ ט, פסוק י ח. נאך דעם אלעמען. וואס יעקב אבינו האט זיך שוין געהאט באווארנט, איז ער נאך אלץ נישט געווען צופרידן, און ער האט געזאגט פאר רחל, איך וויל דיר איבערגעבן סימנים, וואס ביינאכט פון די חתונה, נאר דו וועסט וויסן די סימנים, און דעמאלט זאל איך וויסן אז מען פאפט מיך נישט אויס. אזוי ברענגט די גמרא אין מסכת מגילה, דף י ג, עמוד א. יעצט, וואס איז געשען מיט די אלע השתדלות'ער? דאס געלט וואס ער האט מיטגענומען חתונה צו האבן איז געגאנגען פייפן. די זיבן יאר ארבעט וואס ער האט געארבעט פאר רחל, וואס ער האט זיך אויסגענומען מיט לבן, און די סימנים? וואס איז געשען מיט די אלע? ויהי בבוקר והנה היא לאה. הער וואס דא טוט זיך. אזוי שטייט אין בראשית כ ט, פסוק כ ה. וואס לערנט אונז דא די תורה? אלע השתדלות האט גארנישט געהאלפן, ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אז ס'זאל חתונה האבן קודם. יעקב מיט לאה, פארוואס האט עס אזוי אויסגעפעלט? יעצט אז אונז קען מיר די אנדערע העלפט פון די מעשה, קען מיר אנהייבן צוריק צוועגס אויסצורעכענען פארוואס, און לאמיר עס צו צעלייגן. ווען יעקב וואלט חתונה געהאט מיט רחל, יעצט רחל איז געווען אן עקרה, האט נישט געקענט האבן קיין קינדער, וואלט זיך אויסגעלאזט גאנץ כלל ישראל מיט גארנישט, נישט דא קיין קינדער, רחל איז אן עקרה. זאגט יעצט אבער דער מדרש, ס'שטייט אין פסוק ויזכר אלוקים את רחל, אין קאפיטל ל' פסוק כ ב רחל היתה עקרה, ובזכות מה זכרה ה' ונפקדה, רחל איז געווען אן עקרה, פארוואס האט דער אייבערשטער איר געדענקט און ער האט זי פוקד געווען מיט קינדער, זאגט דער מדרש זכר לה, ער האט געדענקט די מסירת נפש שמסרה את הסימנים לאחותה. ער האט געדענקט אז זי האט איבערגעגעבן די סימנים פאר איר שוועסטער ווייל ער האט נישט זי האט נישט געוואלט אז זאל פארשעמט ווערן, כ'האב אייך שוין אמאל געזאגט דאס איז בסך הכל געווען א פארשעמעניש פון ביינאכט נאך די חתונה וואס לאזט זיך אויס מסתם אום דריי פירע ביז אינדערפרי ביז צום עלות השחר צו נץ החמה די צוויי דריי שעה וואלט געווען א בושה ווייל דאס וואלט געווען נאר די גאנצע פון ווען ער וואלט געוואויר געווארן פון נאך די חתונה ביז ער גייט אהיים ביז אין מארגן אינדערפרי. און זי האט נישט געוואלט אז איר שוועסטער זאל פארשעמט זיין, האט זי זיי איבערגעגעבן די סימנים, אין דעם זכות האט זי זוכה געווען זי זאל האבן קינדער. יעצט העט ווען נישט געווען דער גאנצער שפיל אזוי, וואלט רחל חתונה געהאט מיט יעקב, ס'וואלט נישט געווען קיין קינדער, עס וואלט זיך אויסגעלאזט מיט גארנישט, נישט דא קיין כלל ישראל, נישט דא קיין עקרת הבית. יעצט. ווען אליפז וואלט ווען נישט צוגענומען פון יעקב'ן דאס געלט, און ער קומט ווען אן ווי דער גרויסער עושר צום פעטער לבן, און לבן האט דאך ליב געהאט געלט, און מען מאכט גראד באמת די חתונה מיט רחל ווייל ער קויפט זי פאר גרויס געלט, וואלט ווען אויך קיינמאל נישט געווען קיין קינדער, אז ס'וואלט נישט געווען קיין קינדער וואלט נישט געווען קיין כלל ישראל. אזוי ווי יעקב איז געקומען דער בלוטיגער ארעמאן און ער האט געארבעט שווער זיבן יאר, האט. לבן זיך מיטן ארום געשפילט, מיטן עושר שפילט ער זיך ווען נישט ארום, וואלט ער אים געגעבן רחל, און האסט רחל, אה, ביסט אן ארעמאן, דו מוטשעסט זיך דאך, אוי איך וועל דיר שוין ווייזן, איך וועל דיר געבן וואס ביי מיר האלט איך איז בעסער, איך זאל עס פאר דיר געבן, און פאר רחל וועל איך שוין טרעפן א גוטן שידוך. איז אזוי ווי אבער מ'האט אים אויסגעשפילט, און רחל האט געהאט די געוואלדיגן זכות אז זי האט אוועק געגעבן די סימנים, אין דעם זכות האט זי געהאט די צוויי קינדער יוסף און בנימין. יעצט, ס'שטייט ווען ס'עט קומען די גאולה העתידה, עט עס אויכעט זיין נאר אין זכות פון רחל. ס'שטייט אין מדרש איכה, ס'איז א לאנגע אריכות איך וועל עס זאגן בקיצור וויפיל איך קען עס מאכן. די אבות זעהן אז ס'איז געווארן א געוואלדיגע חורבן, א חורבן בית המקדש, קומען זיי צום אייבערשטן און זיי זאגן, ווי זענען מיינע קינדער? זאגט זיי דער אייבערשטער, הע, כ'האב זיי ארויסגעווארפן, פארוואס? הם קנאוני בלא אל? זיי האבן מיך דערצערנט מיט עבודה זרות וואס עס איז נישט קיין גאט, אף אני אקניאם בלא עם, איך וועל זיי מאכן אויס פאלק. אזוי איז דא א גאנצע שקלא וטריא צווישן אברהם יצחק און יעקב בעק ענד פארט מיט כביכול מיטן אייבערשטן, און דאס ענטפערט דער אייבערשטער. נאכדעם קומט רחל און זי וויינט צום אייבערשטן, זי זאגט, רבונו של עולם וואס איז? זיי האבן דיך אויפגעטוישט מיט א גאט, אן עבודה זרה, און אויף דעם, ווערסטו פול מיט כעס? לאמיך דיך פרעגן, מען האט אויפגעטוישט מיך מיט מיין שוועסטער, א בשר ודם, איך בין א בשר ודם, מיין שוועסטער איז א בשר ודם, אונז האמיר קנאה, פון דעסטוועגן דאך האב איך נישט געוואלט מיין שוועסטער זאל פארשעמט ווערן, בין איך נאך געגאנגען, איך האב איר איבערגעגעבן די סימנים, און דו רבונו של עולם, דו האסט. א פראבלעם אז זיי האבן דיך אויפגעטוישט מיט אן עבודה זרה, דו ביסט דאך חי וקיים לעד, דו ביסט דאך דער מלך מלכי המלכים, דו זאלסט מקנא זיין אין די עבודה זרה? זאגט דער אייבערשטער, בשבילך, וועגן דיר, מאמע רחל, אני גואלם, שנאמר וואס עס שטייט, מנעי קולך מבכי, הער אויף דיין קול פון געוויין, כי יש שכר לפעולתך. יעצט ווען רחל וואלט נישט דורך געגאנגען די גאנצע זאך מיטן אויפטויש און מיטן איבער געבן די סימנים פאר איר שוועסטער, נאר זי וואלט גראד חתונה געהאט מיט יעקב אבינו, ווער וואלט געקענט מליץ יושר זיין פאר כלל ישראל וואס אויף דעם זאגט דער אייבערשטער הער אויף דיין קול פון געוויין איך ברענג זיי צוריק ושבו בנים לגבולם. עס איז נאר וועגן דעם ווייל יעקב אבינו האט מען אויסגעפאפט, און וועגן דעם האט מען געקענט נאכדעם צוקומען צו אזאלעכע געוואלטיגע נצחונות. יעצט לאמיר אביסל אהערנעמען לבן. לבן איז דאך געווען אלע שמוציגע זאכן אויף. וויאזוי איז לבן זוכה צו זיין דער זיידע פון כלל ישראל פונקט אזוי ווי יצחק? ער איז דער זעלבער זיידע פונקט ווי יצחק. רחל און לאה זענען זיינע טעכטער, בלהה און זלפה זענען זיינע טעכטער פון א שפחה? וויאזוי איז ער זוכה צו אזא מין זאך? לבן הארמי? וויאזוי האט ער דאס זוכה געווען? נאר פאריגע וואך אין די סדרה האט מען געליינט אין חומש, אליעזר פארציילט פאר לבן און בתואל דעם גאנצן דורכגאנג וואס ער איז דורכגעגאנגען אז ער זאל טרעפן דאס מיידל רבקה וואס ער האלט אז דאס איז פאסיג פאר יצחק, געט זיך א רוף אן דער לבן, מהשם יצא הדבר, ס'ארויס פונעם אייבערשטן, לא נוכל דבר אליך רע או טוב, אזוי שטייט אין חומש אין בראשית קפיטל כד פסוק נ. לבן האט נישט אנגעהויבן צו זאגן אה ס'איז נאר א מקרה, ס'איז נאר פער צופאל ביסט אהער און דאן ביסט אהין געקומען, האסט פלוצלינג געטראפן א מיידל, זי האט דיר געוואלט געבן צו טרינקען און פאר דיינע קעמלעך. ער האט געוואוסט גראד מהשם יצא הדבר, ער האט געהאט אמונה און ער האט געגלייבט אינעם אייבערשטן אז מהשם יצא הדבר, ממילא אז ס'איז מהשם יצא הדבר האט ער געוואוסט קיינער קען זיך דא נישט אריינמישן, ווייל אז ס'איז ארויס פונעם אייבערשטן קענסטו גארנישט טון. ווען א מענטש האט די מין אמונה אפילו ווען ער איז לבן הארמי, איז ער זוכה צו די גרעסטע זאכן און צו די חשוב'סטע זאכן וואס איז נאר דא. שטייט אין פסוק אחות לוטן יעצט תמנע שטייט בת אלופים היתה, זי געווען פון גרויסע מענטשן, פון הערן, שנאמר וואס עס שטייט אחות לוטן תמנע, ולוטן, ווער איז געווען לוטן? מאלופי יושבי שעיר, ער איז געווען פון די אלופים, פון די גרויסע מענטשן פון יושבי שעיר, איז זי געקומען צו אברהם אבינו די תמנע, און אברהם אבינו האט זי נישט מקרב געווען, אמרה האט זי געזאגט אזוי, איני זוכה להינשא לך? איך קען נישט חתונה האבן מיט אברהם אבינו'ן, הלוואי ואהיה פילגש אצל זרעך, איך זאל זוכה זיין צו זיין א פילגש פאר דיינע קינדער, אזוי ברענגט רשי אין בראשית למד ו' פסוק י ז, פון דעם געוואלדיג מסירות נפש וואס זי האט געהאט, זי האט איבערגעלאזט די גרויסע קעניגרייכן, די גרויסע אלופים פון יושבי סעיר, סעיר איז געווען דעמאלטס פון די שטערקסטע, האט זי זוכה געווען אז זי זאל זיך קענען מדבק זיין מיט די זרע אברהם, מיט אברהם'ן נישט, אדער מיט זיינע קינדער. וואס האט זי זוכה געווען? ותלד לאליפז את עמלק, זי האט זיך מדבק געווען צו אליפז, און ס'איז געבוירן די עמלק, ראשית גוים עמלק, שטעל דיר פאר וואס זי האט ממשיך געווען, ס'איז א קליפה וואס אונז שלאג מיר זיך מיט, מיט די קליפת עמלק, אבער זי האט ממשיך געווען אזא מין געוואלטיגע זאך, פארוואס? ווייל אויב א מענטש וויל באמת זיך מדבק זיין צו קדושה, קען אים קיינער נישט אוועקנעמען פון די קדושה, און ער קען צוקומען צו די העכסטע זאכן וואס איז דא, ער קומט צו צו די גרעסטע און צו די מכובד'יגסטע זאכן וואס איז דא אין לעבן. יעצט לאמיר גיין ווייטער. מיט יעקב אבינו. יעקב אבינו איז דורך געגאנגען דעם נחל פאר ער האט זיך געטראפן מיט עשו. שטייט אז ער האט גענומען אחד עשר ילדיו, דאס איז אין בראשית קאפיטל למד ב פסוק כף ג. פרעגט דער מדרש רבה א קשיא, ודינה היכן היתה? ווי איז דינה געווען? ענטפערט דער מדרש נתנה בתיבה, עס אריינגעלייגט אין א קאסטן, ונעל בפניה, האט עס צוגעשפארט, שלא יתן בה עשו עיניו. קיצור, יעקב אבינו האט געמאכט אלע השתדלות אז ער זאל מאכן זיכער אז עס זאל נישט געשען קיין שידוך צווישן עשו און זיין טאכטער דינה. וואס האט זיך אויסגעלאזט צום סוף? זאגט דער אייבערשטער פאר יעקב אבינו, לא ביקשת להשיאה למהול, דו האסט זי נישט געוואלט חתונה מאכן צו עשו'ן וואס ער איז געווען געמל'עט, הרי היא נישאת לערל האט זי חתונה געהאט מיט אן ערל, מיט שכם בן חמור. זאגט דער מדרש ווייטער לא ביקשת להשיאה דרך היתר, האסט זי נישט געוואלט מען זאל דו זאלסט זי חתונה מאכן דרך היתר, דאס הייסט מיט אנדערע ווערטער ער וואלט געדארפט זיך אראפ זעצן מיט עשו'ן און זאגן כ'האב א שיינע טאכטער קענסט זי האבן נאר טוה תשובה, אזוי ווי אונז געפינען מיר ביי ריש לקיש אין די גמרא. רבי יוחנן האט אים געגעבן זיין שוועסטער ער זאל זיך זעצן לערנען. האסט זי נישט געוואלט חתונה מאכן דרך היתר, הרי נישאת דרך איסור, אזוי ברענגט די מדרש אין בראשית רבה קאפיטל ו' פסוק ט', וואס זעהן מיר פון דעם אז נישט נאר יעקב אבינו האט נישט אויפגעטוהן עפעס מיט דעם וואס ער האט זיך אזויפיל מטריח געווען צו מאכן זיכער אז זיין טאכטער זאל חתונה האבן מיט א גוטן זיווג האגן, נישט נאר דאס אז ער האט נישט מרוויח געווען, ער האט נאך מקלקל געווען, ווייל דורך דעם וואס ער האט עס אזוי באהאלטן האט ער מקלקל געווען איר זיווג, און זי האט נעבעך חתונה געהאט מיט שכם בן חמור. ווייל אלעס פירט דער אייבערשטער. יעצט, אונז געפין מיר אויכעט ביי די פרשה פון תמר, זי האט חתונה געהאט צו ער בכור יהודה, געשטארבן, און מען האט זיך חתונה געהאט צו אונן, און ער איז אויך געשטארבן. יהודה האט געזעהן, איך זעה שוין אז די תמר מוז ארויסגיין פון מיין הויז, נא נא נא, מען דארף איר פארטרייבן דא, זי הרג'ט מיר דא די מענער, זי איז נישט פאר מיר. אבער דער אייבערשטער האט אנדערע געדאנקען. בקיצור, ער געבט זי א ווארף ארויס, און ער זאגט איר גיי געזונטערהייט, שבי אלמנה בית אביך, גיי צוריק צו דיין טאטנ'ס הויז, עד כי יגדל שלה, שלה איז געווען קליין האט ער געמיינט צו זאגן גיי געזונטערהייט און. יור אן יור אוין ווי מען זאגט. וואס איז געשען? דער אייבערשטער האט מסבב געווען כל הסיבות אז יהודה אליינס האט מיט איר חתונה געהאט נישט וויסענדיג, ער האט מיט איר געוואוינט, און ווער איז געבוירן? באקאנטע צווילינג פרץ און זרח, און פון דעם קומט ארויס מלכות בית דוד און משיח השם. יעצט אונז גיימיר קיינמאל נישט קענען אויסרעכענען די חשבונות פונעם אייבערשטן, אלעס וואס אונז דארף מיר טון איז, אונז דארף מיר מתפלל זיין, טון אביסל השתדלות, און טאמער ס'געלונגט נישט, ליגט דא עפעס א זאך, באהאלט וואס נישט יעדעס מאל קענסטו עס דערגיין, אמאל מאכט זיך שפעטער, איינער האט געוואלט עפעס א שידוך אהער אהין, און ס'איז נישט געלונגען, און ממילא זעהט ער יענער האט נישט זוכה געווען צו קינדער צו צו אנדערע זאכן, אבער נישט אייביג טוט עס דיר דער אייבישטער ווייזן, און אסאך מאל אפילו ווען דער אייבישטער ווייזט, דארף מען וויסן וויאזוי צו קוקן און וויאזוי צו פארשטיין, איז דאס זאל מען זיך לערנען פון די פרשיות פון די וואך, אז אין די שידוכים וואס איז דער העכסטע זאך, און ס'איז קשה לאדם כקריעת ים סוף, ס'איז שווער פאר א מענטש צו פארשטיין, נישט פארן אייבערשטן, פארן מענטש איז עס שווער צו פארשטיין, און ממילא טריי עס נישט אויסצופיגערן, טו וואס דו קענסט, פארלאז דיך אויפן אייבערשטן. ס'געווען גרויסע צדיקים וואס מ'פלעגט צוזאגן נדן און יענער האט נישט געקענט באצאלן, אין די גמרא שטייט מ'זאל זאגן אז די האר זאלן איר ווייס ווערן, ס'אינטערעסירט מיך נישט, א דיעל איז א דיעל, צדיקים פלעגן דאס נישט צולאזן. זיי האבן געזאגט אפילו יענער איז געווארן א יורד זאל מען ווייטער טוען דעם שידוך, ווייל די גאנצע עשירות איז נאר געווען כדי דו זאלסט דיך פאפן און דו זאלסט אריינגיין אין דעם שידוך, ווייל ווען נישט וואלסטו עס נישט געטון. און אזוי איז דא טויזענטער און טויזענטער וועגן ווי אזוי דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, און דו דארפסט טוהן וואס דו קענסט, און דאס איבריגע דארפסטו דיך פארלאזן אויפן אייבערשטן. יעצט איך וועל נאך רעדן ווייטער וועגן די עניני שידוכים די אנדערע וואך מערטשעם און וואכן ארום אויכעט, איך וויל אז דער עולם זאל אנהייבן אביסל. זיך אויפצולעבן, נישט זיין אזוי צו צובראכן. קיינער קען דיר נישט שטערן קיין שידוך. זאל דערציילן א מעשה, אין בני ברק האט געוואוינט א בחור וואס האט געהאט אסאך שלעכטע שכנים, זיי האבן אים אפגערעדט שידוכים, זיי האבן געטון כל דבר אסור פארן ער זאל נישט קענען א שידוך טון, ווען עס האט שוין געהאלטן אט אט אט אז ס'גייט ווערן די ווארט, געקומען די שכנים און זיי האבן עס צו צושאסן. בקיצור דער בחור האט געוואוינט לעבן דעם סטייפלער. דעם קהילות יעקב, איז ער אריין צום סטייפלער האט זיך אויסגעוויינט, וואס זאל איך טון? זאגט אים דער קהילות יעקב אזוי, דארפסט דיך גארנישט זארגן, ווען עס וועט קומען דיין אמת'ער זיווג, וועט קיינער נישט קענען מקלקל זיין, אזוי זאגט די וועלט, ס'שטעלט זיך א לאקשן ברעט, מען זעט נישט און מען הערט נישט. דער סוף איז געווען אז ס'איז געווען דער שידוך וואס האט געדארפט ווערן, זענען זיי געגאנגען, זיי האבן אפגעקאלט די שכנים, און זיי האבן געהאט א ראנג נאמבער האבן זיי באקומען, און מען האט געגעבן די. בעסטע אינפארמעישן. נישט געגעבן קיין שלעכטס. און נאכדעם איז געווארן פון דעם שידוך. האט דער סטייפלער געזאגט האט ער געזאגט. ס'וועט קומען דער אמת'ער שידוך וועט קיינער נישט שטערן. כ'ווייס איך האב געלערנט אין סאטמאר ישיבה סענדס סטריט און מיין ווייב היינט וואס איז דעמאלטס געווען א מיידל האט אפגעקאלט זי האט געוואלט פרעגן אינפארמעישן ביי ר' משה יאזעפאוויטש. איז סאם האו איז געשעהן א מיסטעיק אינעם טעלעפאן מען דארף נאכקוקן וויאזוי ס'איז געשעהן, האט זי אפגעקאלט א איד וואס האט געוואוינט אקראס פון מיין הויז אויף העיווארד סטריט ער געהייסן ר' מרדכי אנטשל לאקס זכרונו לברכה. ער איז דער טאטע פון ר' שיע לייזער לאקס, ר' שיע לייזער געדענקט די מעשה זיכער, און מען האט אויסגעפרעגט פונקטליך אינפארמעישאן, זיי האבן געמיינט ער רעדט צו ר' משה יאזעפאוויטש, און דערווייל האבן זיי גערעדט צו מיין נענטסטן שכן ווייל אונז האבן געוואוינט אויף לי. צווישן העיווארד און לינטש, און ער האט געוואוינט ביים קארנער העיווארד ביי לי. און ער איז געווען א וויזשניצער חסיד, און איך בין געווען דעמאלטס א וויזשניצער בחור אויכעט, און ער האט אראפגעלייגט דעם נחומ'ן אזוי ווי עס דארף צו זיין. שפעטער ברוך השם געווארן דער שידוך, פלעגט ער מיר אלץ נאכשרייען אין די גאס דו ביסט מיר שולדיג שדכנות, איך בין געווען דער שדכן. דעמאלטס סאם האו ער האט זיך אנגערופן אז ער האט געגעבן גוט אינפארמעישן און איך בין דערגאנגען וואס הייסט ווי קומט מען אים צו פרעגן אינפארמעישן מען האט דאך געפרעגט יאזעפאוויטש דערווייל שטאטס יאזעפאוויטש האט מען געפרעגט לאקס קען זיין די לעצטע נאמבער אויפן טעלעפאן איז געווען די זעלבע יעצט איך בין ברוך השם געווען זייער א וואוילער בחור ווער ס'געדענקט מיך פון סענדס סטריט נאר וואס ס'האט אויסגעפעלט איינער זאל עס אראפלייגן מער מיט באקציין אזוי פירט דער אייבישטער זיין וועלט. יעצט ס'שטייט ביי די מגילה ממוכן. ויאמר ממוכן דאס איז המן, ער איז געווען פון די יועצים פון אחשורוש, וואס האט ער געוואלט? דער ממוכן, ער האט געוואלט אז מען זאל הרג'ענען ושתי, און ממילא עט דער קעניג דארפן האבן א נייע ווייב, און וואס איז געווען זיין כוונה? זאגט דער מדרש אין אסתר רבה קפיטל ד' פסוק ו', אז זיין חשבון איז געווען, אז טאמער מ'עט הארגענען ושתי, עט קומען המן גראד און ער עט זאגן, הער אויס, איך האב דאך א פיינע טאכטער, און איך האב דיר דאך געגעבן די גוטע עצה צו הארגענען ושתי, ווייל איך האב געהאלטן זי נישט פאסיג פאר'ן קעניג, במילא האט ער דאך א פארטיגן שידוך, הע, ס'דאך מורא'דיג, דא האט ער ארויסגעהאלפן דעם קעניג, ער האט געהייסן מ'זאל הארגענען די שלאק ושתי, און דא האט ער דאך א פיינע טאכטער. בקיצור, שטייט אין מדרש, אז ער האט זיך געזארגט פאר זיין טאכטער, און ער האט געזעהן זי זאל זיך אויסשמירן און אנפארבן און זי זאל זיך טוהן אלעס זי זאל זיין ראוי צו זיין די ווייב פון דעם קעניג. וואס האט אבער דער אייבערשטער געפירט? דער אייבערשטער האט עס געפירט אביסל אנדערש, אז מיט דעם וואס מען האט געהארגעט ושתי, ויאמר ממוכן אז מען זאל איר הרג'נען, ווער איז אריין געקומען אנשטאטס ושתי? אסתר המלכה, און דאס האט דאך גורם געווען אז מען האט געהארגעט די גאנצע משפחה פון המן. די גאנצע. און די זעלבע איז געווען דאס וואס המן האט משתדל געווען אז מען זאל מאכן פאר מרדכי'ן א בוים וואס איז הויעך חמשים אמה, דאס האט פונקט נאכדעם געפיט פאר המן'ן. און די זעלבע וואס ער האט געזאגט אז מען זאל נעמען יביא סוס אשר רכב עליו המלך און אזוי ווייטער, און דאס האט באקומען מרדכי און נישט המן. סאו. וואס מיר זעהן מיר פון דעם איז אז דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, און ש שידוכים מיינט נישט דווקא נאר שידוכים, שידוכים מיינט יעדע זאך, פרנסה איז אויך א שידוך, טרעפט זיך צאם מיט א מענטש, ער האט פונקט א געלט פאר אינוועסטמענט, איך האב די איידיע, אלעס הייסט שידוכים, בית פלוני, שדה פלוני, און אישה פלוני, די אלע זאכן הייסן שידוכים. דער עיקר איז מען דארף בעטן דעם אייבערשטן און מען דארף טון השתדלות אביסל, און נאכדעם אז ס'ווערט איז זיכער גוט, און אויב חס ושלום ס'ווערט נישט, האט דער אייבערשטער געוואלט ס'זאל נישט ווערן, און דאס איז די גרעסטע טובה פאר'ן מענטש אז ס'ווערט נישט א זאך וואס ס'דארף נישט ווערן. די גמרא זאגט ס'איז געווען איינער האט געוויינט און געבעטן דעם אייבערשטן אויף א שידוך, דאס מיידל, זאגט אים דארטן די אמורא אין די גמרא, איך מיין ס'איז רבא, וויין נישט, ווייל בסוף ליכפר בה איז דא צוויי טייטשן, בה איז דו'עסט כופר זיין אין איר, אז ס'איז נישט פאר דיר און דו'עסט דאס אויסבעטן ברחמים עסטו נאר פארלירן, ס'וועט נישט זיין דיין זיווג, אדער ליכפר בה זאגט רש"י איין טייטש עסט חלילה לייקענען אינעם אייבערשטן און זאגן דער אייבערשטער הערט נישט אויס, ס'איז נישט ער הערט נישט אויס ער האלט אז דאס איז נישט גוט פאר דיר דו כאפסט עס נאר נישט. שוין, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל האבן שכל, מען זאל טון אביסל השתדלות און מען זאל נישט ווערן בעצבות, ס'איז איינע פון די שווערסטע פראבלעמען היינט שידוכים מיט קינדער, אבער מען זאל וויסן מ'האמיר א באשעפער וואס ער העלפט צו צו אלעם. איך וויל נאך יעדע וואך געבן נאך אביסל חיזוק מיטן אייבערשטנס הילף.